בעזרת השם יתברך, מסכת ביצה, דף בית. מיר הייבן אן די נייע מסכתא, מסכת ביצה, זאגט די הייליגע משנה, די משנה גייט דא ברענגען דריי מחלוקת'ן פון די בית שמאי און די בית הלל בענין יום טוב, וואס רשי זאגט, ס'האט נישט קיין שייכות איין מחלוקת צום צווייטן, נאר דאס איז דריי מחלוקת'ן וואס איז מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ס'טייטש נארמאל איז די בית הלל מיקל און די בית שמאי מחמיר ביי די דריי מחלוקת'ן איז פארקערט דערפאר ברענגט עס די משנה צוזאמען זאגט די משנה די משנה הייבט אן די ערשטע מחלוקת ביצה שנולדה ביום טוב אן איי וואס איז געבוירן געווארן יום טוב ס'טייטש א הינדל האט געלייגט אן איי איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל בית שמאי אומרים תאכל אז מען מעג עסן די איי יום טוב און בית הלל אומרים לא תאכל בית הלל זאגן מען טאר נישט עסן די איי יום טוב וואס איז די מחלוקת עמיר שוין זעהן די גמרא, זאגט אונז די משנה ווייטער, בית שמאי אומרים, די קומענדיגע מחלוקת איז א מחלוקת לגבי פסח, זאגן די בית שמאי, שאור בכזית, די שעור פון שאור פון א זויער טייג, לגבי וואס עמיר זעהן די גמרא וואס טייטש די שעור, וועלכע לאו רעדט מען דא, עמיר זעהן צו בל יראה בל ימצא צו א צווייטע לאו, על כל פנים, די בית שמאי זאגן אז די שעור פון א זויער טייג איז א כזית, אז טאמער איינער האט א כזית זויער טייג פסח איז ער עובר אויף א לאו, אבער ווען חמץ, חמץ איז נישט קיין זויער טייג, זויער טייג קען חמץ מאכן אנדערע זאכן אויך, חמץ איז שוואכער פון זויער טייג, איז חמץ בככותבת. איז א גרעסערע שיעור, כותבת איז דאס א טייטל, ס'איז אביסל קלענער ווי א כביצה, אבער ס'איז גרעסער ווי א כזית, ס'טייטש ס'דא צוויי באזונדערע שיעורים, די שאור איז בכזית און די חמץ איז בככותבת, און בית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, און זיי זאגן זה וזה בכזית, ביי ביידע איז די שיעור א כזית. זאגט יעצט די משנה ווייטער די דריטע מחלוקת, וואס די דריטע מחלוקת איז א מחלוקת לגבי כיסוי הדם, וואס יעדער ווייסט דא א מצוה ווען מ'שעכט א חיה ועוף דארף מען צודעקן די בלוט, מיט עפר, איז די שאלה דא איז וואס טוט מען יום טוב? ס'טייטש יום טוב מעג מען דאך שעכטן ס'איז מותר אוכל נפש, מ'עט זעהן די גאנצע מסכתא אז מלאכת אוכל נפש מעג מען טוהן, די שאלה איז וואס טוט זיך מיטן כיסוי הדם? זאגט די משנה השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן האסט געשאכטן דארפסטו יעצט מאכן כיסוי הדם, און ממילא יחפור בדקר, זאלסטו גראבן מיט א שאוול, ויכסה, מ'גראבט אויף ערד, און אזוי נעמט מען די ערד און מ'דעקט צו די בלוט, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן לא ישחוט, ניין, זאלסט אינגאנצן נישט שעכטן טאמער דו האסט נישט צוגעגרייט קיין ערד פון פאר יום טוב טאר מען נישט שעכטן אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום דו האסט געהאט צוגעגרייט ערד קענסטו שעכטן אבער גיין גראבן דאס טאר מען נישט ומודים אבער בית הלל זענען מודה שאם שחט טאמער איינער האט יא געשאכטן און ער האט נישט צוגעגרייט קיין ערד שיחפור בדקר ויכסה אז ער זאל יא גראבן און צודעקן און רשי זאגט רשי ברענגט וואס מ'עט זעהן אין די גמרא אז דאס רעדט זיך אז די שאוול איז שוין געלעגן אין די ערד פון פאר יום טוב און שוין על כל פנים דאס עמיר שוין זעהן די סוגיא זאגט די משנה ווייטער די משנה פירט אויס שאפר כירה מוכן הוא, און רשי זאגט, בגמרא בעי מאי קאמר, וואס איז פשט פון די ווערטער דא? זאגט יעצט די הייליגע גמרא, די גמרא גייט יעצט ברענגען פיר מהלכים מסביר צו זיין וואס איז די ערשטע מחלוקת פון די בית שמאי און די בית הלל פון ביצה שנולדה ביום טוב, זאגט די גמרא, במאי עסקינן, וואסערע סארט תרנגול רעדט מען דא אז ס'טוט זיך דא א מחלוקת לגבי דעם איי, אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה, עסט מיר וועלן זאגן דא רעדט זיך א תרנגולת וואס מ'האט אויפגעהאדעוועט צו עסן, ס'טייטש דאס איז די תפקיד פון די תרנגול, מען וויל עס עסן, נישט פאר די אייער, נאר מען וויל טאקע די פלייש דערפון, אויב אזוי, מאי טעמייהו דבית הלל? וואס איז אויב אזוי די טעם אז די בית הלל זאגן אז מען טאר נישט עסן די איי וואס איז געבוירן געווארן דא, אוכלא דאפרת הוא, ס'אזוי ווי עסן וואס האט זיך אפגעשיידט פון עסן, ס'טייטש אזוי, בעצם, יעדער ווייסט מ'האט שוין פריערט אויסגערעדט אז אוכל נפש מעג מען טון יום טוב, מ'מעג קאכן מ'מעג באקן וואס מ'דארף כדי צו עסן, די זעלבע זאך מ'מעג שעכטן מ'מעג שעכטן א עוף מ'מעג שעכטן א בהמה יום טוב כדי מ'זאל עס קענען עסן, און במילא אז איינער האט א תרנגול אין שטוב וואס איז געמאכט אויף צו עסן איז אוודאי איז דאס נישט קיין מוקצה, פארוואס? ווייל ס'איז דאך ממש עסן, און במילא הייסט עס טאקע א מאכל, די גאנצע עוף הייסט א מאכל. יעצט אז ס'קומט ארויס אן איי פון די עוף וואס די עוף איז א מאכל, הייסט עס כאילו א מענטש נעמט א ברויט און ער צושניידט עס אויף צוויי, איז אוודאי ביידע חלקים פון די ברויט הייסט א מאכל, איז דא אויך זאגט די גמרא אז היות וואס די עוף איז געווען געמאכט צו עסן און יעצט קומט ארויס א איי פון דעם, איז כאילו א מאכל האט זיך אפגעשיידט פון א צווייטע מאכל, ס'איז געווען איין גרויסע מאכל יעצט האט זיך צוטיילט אויף צוויי, איז אוודאי מעג מען עסן דעם איי, וואס פשט אז בית הלל זאגן אז מ'טאר נישט? אלא נאר, אוודאי וועסטו מיר מוזן זאגן זאגט די גמרא אז די משנה רעדט זיך בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, ביי א תרנגולת וואס איז נישט געווען געמאכט אויף צו עסן, ס'טייטש דער מענטש האט די תרנגולת נישט האט אינזינען דאס צו עסן נאר ער האט אינזינען יעדן טאג צו נעמען די אייער, און במילא אזא סארט תרנגולת איז מוקצה, און במילא פרעגט די גמרא מאי טעמייהו דבית שמאי מוקצה היא, די תרנגולת איז מוקצה ווייל יעדע זאך וואס א מענטש האט נישט אינזינען אז ער גייט עס נוצן שבת אדער יום טוב ער האט עס מקצה געווען מדעתו האט א דין פון מוקצה, די תרנגולת האט דאך נישט קיין שום שימוש יום טוב, מ'קען דאך עס נישט עסן, און במילא איז עס מוקצה, און די איי וואס קומט ארויס פון דעם איז לכאורה אויכעט מוקצה, און מילא וואס עפעס זאגן די בית שמאי מען מעג עס יא עסן? פרעגט די גמרא, איך פארשטיי נישט דיין קשיא, און מאי קשיא, דילמא בית שמאי לית להו מוקצה, קען זיין בית שמאי האלט נישט פון די איסור מוקצה, ס'טייטש בית שמאי האלט נישט פון מוקצה, איז בעצם דא א מחלוקת, א באקאנטע מחלוקת אין גאנץ שס, צווישן רבי יודא און רבי שמעון, וואס די לשון פון די מחלוקת איז אז רבי יודא אית ליה מוקצה, רבי שמעון לית ליה מוקצה. ס'טייטש רבי יהודה האלט פון מוקצה רבי שמעון האלט נישט פון מוקצה און אוודאי ווי ס'איז מבואר אין מסכת שבת אז אוודאי איז רבי שמעון אויך מודה ס'איז דא מוקצה נאר וואס דען רבי שמעון איז גאר שטארק מיקל ביי אסאך דינים פון מוקצה און רבי יהודה איז מחמיר דערפאר זאגט מען רבי יהודה אית ליה און רבי שמעון לית ליה מוקצה יעצט די גמרא פרעגט וואס איז די פראבלעם קען זיין אז טאקע די משנה רעדט זיך פון א תרנגולת העומדת לגדל ביצים, איי פרעגסטו לויט די בית שמאי פארוואס מעג מען עסן די איי ס'איז מוקצה, בית שמאי האלט כשיטת ר' שמעון, וואס ר' שמעון לית ליה מוקצה, און איינע פון די גרויסע מחלוקת'ן צווישן ר' יהודה ר' שמעון איז ביי א זאך וואס איז מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא, ס'טייטש ר' יהודה האלט אז יעדע זאך וואס איז געווען מוקצה בין השמשות ווען יום טוב צו ווען שבת איז אריינגעקומען קען נישט ווערן אויס מוקצה אינמיטן יום טוב ס'בלייבט מוקצה א גאנץ יום טוב ס'בלייבט מוקצה א גאנץ שבת אזוי האלט ר' יהודה, ר' שמעון האלט נישט פון דעם ר' שמעון זאגט אפילו א זאך איז געווען מוקצה פריערט קען עס ווערן אויס מוקצה. א מענטש וויל עס יעצט ניצן ווערט עס אויס מוקצה, און ממילא איז דא אויך די תרנגולת העומדת לגדל ביצים, איז טאקע בין השמשות איז געווען עומדת לגדל ביצים, דעמאלטס איז געווען מוקצה, אבער רבי שמעון האט האלטן אז טאמער אינמיטן יום טוב כאפט אן דער מענטש אז דאס ער וויל עס יא עסן, איז ווערט עס אויס מוקצה ממילא מעג מען עס אוודאי ניצן, ממילא קען זיין בית שמאי האלט טאקע כשיטת רבי שמעון, און פאר דעם זאגט ער מ'מעג עסן די איי. זאגט די גמרא, די גמרא איז מסביר, קא סלקא דעתין, אז אונז האמיר געוואלט מיינען, באלד עמיר זעהן אז ס'איז נישט אזוי לויט די תירוץ פון די גמרא, אבער אונז האמיר געמיינט אז אפילו מאן דשרי במוקצה, אז אפילו ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט טאקע אז די תרנגולת קען ווערן אויס מוקצה לויט ר' שמעון, פארוואס? ווייל מ'זאגט נישט מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא, איז טאקע מ'רעדט דאך אבער נישט דא פון די תרנגולת מ'רעדט פון דעם איי, און מילא אפילו מוקצה איז נישט קיין פראבלעם לויט ר' שמעון, בנולד אסור, נולד איז יא א פראבלעם, און במילא אז נולד איז א פראבלעם, דארף מען פארשטיין מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז דאס נולד? נולד איז אזוי, מוקצה האט מען געשמועסט איז א זאך וואס האט צו טון מיט די מענטש, וואס טייטש טאמער א מענטש האט מקצה געווען א זאך, ער האט נישט געטראכט ער גייט עס נוצן, ער האט נישט קיין שום שימוש דערצו, דאס הייסט מוקצה, ס'איז מוקצה מדעתו, עס איז אינגאנצן נישט אין זיין קאפ אז ער גייט עס נוצן, דאס איז א זאך וואס איז דא, און די מענטש טראכט נישט פון דעם, שפעטער איז דא א זאך וואס הייסט נולד, נולד איז א זאך וואס איז בכלל נישט דא געווען פאר שבת, ס'איז בכלל נישט דא געווען פאר יום טוב, וואס דאס איז שוין סאך הארבער פון מוקצה, ס'איז אויך א מין מוקצה, אבער ס'איז א הארבע סארט מוקצה, און ממילא זאגט די גמרא, אפילו על הצד, אזוי האט מען געמיינט, אז אפילו על הצד אפילו לויט רבי שמעון, אז אזא סארט מוקצה די תרנגולת איז מותר, אבער די איי וואלט נאך אלץ געווען א פראבלעם, ווייל ביי די איי איז דא א פראבלעם פון נולד. דאס פארשטייט זיך איז נאר אלעס על הצד אז די תרנגולת איז מוקצה, ווייל נאכאמאל, טאמער מען רעדט דא פון א תרנגולת העומדת לאכילה, דארט איז נישט שייך צו זאגן נולד אויף דעם איי, ווייל דארט הייסט עס אוכלא דאפרת, די מאמע איז געמאכט צו עסן, דאס וואס ליגט אינעווייניג איז געמאכט צו עסן, נישט שייך די ווארט נולד דא, נולד איז נאר טאמער איז די מאמע נישט געווען געמאכט אויף צו עסן, און מילא די מאמע איז מוקצה'דיג, די שאלה איז וואס טוט זיך מיטן קינד מיטן איי, צו די איי הייסט נולד צו נישט, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז ר' שמעון אויך מודה ס'דא א פראבלעם פון נולד, און מילא בית שמאי אפילו זיי האלטן ווי ר' שמעון עלן אויך זאגן ס'דא א פראבלעם מיט דעם איי, דארף מען פארשטיין וואס איז טאקע די טעם פון בית שמאי ביי אונזער משנה אז בית שמאי זאגט מען מעג עסן די איי, ענטפערט די גמרא, אמר ר' נחמן, זאגט ר' נחמן, וואס דאס די ערשטע גאנג די ערשטע תירוץ צו פארענטפערן וואס איז טאקע די מחלוקת אין די בית שמאי און בית הלל ביי אונזער משנה, זאגט ר' נחמן לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, אוודאי רעדט זיך דא פון א תרנגולת וואס איז נישט עומדת לאכילה, ס'איז נישט שייך צו זאגן דא אוכלא דאפרת, נאר וואס דען די תרנגולת איז א מוקצה'דיגע סארט תרנגולת, נאר וואס דען זאגט ר' נחמן, דיין גאנצע הוה אמינא וואס דו האסט געוואלט זאגן אז נולד איז הארבער פון מוקצה, ביי נולד איז ר' שמעון אויך מודה, דאס איז נישט אמת, זאגט ר' נחמן ודאית ליה מוקצה, אית ליה נולד, ר' יהודה וואס האלט פון מוקצה איז מחמיר ביי מוקצה, האלט טאקע נולד איז א פראבלעם, ודלית ליה מוקצה, לית ליה נולד, אבער ר' שמעון, וואס ר' שמעון איז מיקל ביי מוקצה, ער האלט אז נולד איז נישט קיין פראבלעם, און ממילא קען מען זאגן פשוט, בית שמאי כר' שמעון, און בית הלל כר' יהודה, בית שמאי האלטן כשיטת ר' שמעון, בית הלל האלטן כשיטת ר' יהודה, פאר דעם זאגן די בית שמאי מען מעג עסן די איי ווייל ס'איז נישט דא קיין נולד, און בית הלל זאגט מען טאר נישט ווייל ס'איז דא א פראבלעם פון נולד, פרעגט די גמרא, ומי אמר רב נחמן הכי, האט דען רב נחמן געזאגט דעם תירוץ? וואס טייטש האט דען רב נחמן געזאגט אז בית הלל גייט כשיטת רבי יהודה? והתנן, פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט אין שבת, בית שמאי אומרים, מגביהין מעל השולחן עצמות וקליפין, טייטש טאמער איינער האט געגעסן פלייש און איבערגעלאזט ביינדעלעך אויפן טיש, אדער געגעסן ניסלעך, און האט איבערגעלאזט שאלאכטס אויפן טיש, וואס דאס איז דאך נישט ראוי לאכילה, איז וואס איז די דין בעצם איז דאס מוקצה, ס'איז דאך נישט ראוי אויף גארנישט, און וואס טוט מען מיט דעם, זאגן די בית שמאי ס'נישט קיין פראבלעם, מ'קען עס אויפהייבן, אראפנעמען פון טיש מיט די הענט, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן ניין, ס'איז מוקצה ממילא טאר מען עס נישט ריקן מיט די הענט, נאר וואס דען, מסלק את הטבלא כולה, ומנערה, מ'נעמט די גאנצע אויבערשטע חלק פון טיש, די אויבערשטע חלק פון טיש איז דאך א ברעט האלץ, נעמט מען די גאנצע האלץ, און מ'שאקלט אפ די ביינדעלעך מיט די שאלאכטס פונעם טיש, ואמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט אויף די משנה, אנו אין לנו, אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון, זאגט רב נחמן ס'נישט אמת, מ'דארף דא פארדרייען, פארוואס? ווייל דא אין די משנה זעהט מען אז בית שמאי איז מיקל, זיי לאזן אראפ נעמען די שאלאכטס מיט די הענט, און בית הלל זאגן מ'דארף אפשאקלען, זאגט רב נחמן, איך האב בקבלה פון מיין רעבעס אז ס'נישט אזוי, אז בית שמאי האלט ווי רבי יהודה בית הלל האלט ווי רבי שמעון וואס טייטש בית שמאי איז מחמיר און די בית הלל איז מיקל, און ממילא זאגט רב נחמן מ'דארף טאקע פארדרייען די שיטות, אז בית שמאי זאגן מ'דארף אפשאקלען די טיש, און בית הלל זאגן מען קען עס אראפ נעמען מיט די הענט, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז ר' נחמן אליין זאגט אז די בית הלל גייען כשיטת ר' שמעון, נישט כשיטת ר' יהודה, איז וואס פשט אז דא זאגט ר' נחמן אז די בית הלל גייט יא כשיטת ר' יהודה? ענטפערט די גמרא, אמר לך ר' נחמן, נחמן קען דיר ענטפערן וואס א פארגלייך, דארט רעדט מען פון שבת, דא רעדט מען פון יום טוב, גבי שבת, דסתם לן תנא כרבי שמעון טאקע ביי הלכות שבת וואס ביי הלכות שבת די די דין איז אז טאמער ס'איז דא א סתם משנה א משנה וואס שטייט נישט א נאמען פון א תנא איז די הלכה כסתם משנה ווי רש"י זאגט די סיבה טאקע איז ווייל רבי האט מסדר געווען די משניות האט ער דאך געוואלט פסקנען להלכה ווי געוויסע שיטות טייטש טאמער רבי האט געהאלטן די הלכה איז ווי א געוויסע שיטה האט ער נישט געשריבן די נאמען פון דעם תנא וואס האט געזאגט די שיטה, ווייל ער האט געוואוסט אז מ'וועט שרייבן א נאמען פון א תנא וועט מען מיינען ס'איז א שיטת יחיד, אזוי האט רבי עס געשריבן א סתם משנה, זאל מען מיינען ס'איז א שיטת רבים, און מען זאל אננעמען אזוי להלכה. יעצט, זאגט ר' נחמן, ביי שבת, די משניות אין שבת, וועט מען זעהן יעצט א סתם משנה, וואס אין די סתם משנה, שטייט דארט כר' שמעון, און במילא, איז טאקע די הלכה לגבי שבת כשיטת ר' שמעון, מה שאין כן באלד וועט מען זעהן ביי יום טוב, איז דא א סתם משנה כשיטת ר' יהודה, און טאקע ביי יום טוב, איז די הלכה ווי רבי יהודה, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבת, מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, מען מעג שניידן דלעת, דלועין, פאמפקינס מעג מען שניידן פאר א בהמה, ווי רש"י איז מסביר ס'נישט דא א פראבלעם דא פון טירחה, ס'טייטש מען מעג פיטערן א בהמה אפילו ס'איז דא ביי דעם א טירחה, ואת הנבילה לפני הכלבים, דאס איז שוין א נייע דין אינגאנצן, אז מען מעג געבן פאר א כלב צו עסן פון א נבילה, אפילו די נבילה איז געשטארבן שבת, וואס בעצם די נבילה וואס איז געשטארבן שבת ווען שבת איז אריינגעקומען בין השמשות איז נאך די בהמה די בעל חי געווען מוקצה יעצט איז עס געשטארבן יעצט קען מען עס טאקע נוצן אויף צו עסן מילא לויט רבי יודא וואס רבי יודא האלט מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא קען מען נישט נעמען א נבילה און געבן צו פיטערן פאר א בהמה ווייל א גאנץ שבת בלייבט די נבילה מוקצה'דיג משא"כ לויט רבי שמעון רבי שמעון האלט אז מען זאגט נישט מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא מילא זאגט רבי שמעון יעצט די בהמה איז געשטארבן קענסטו עס יא נוצן זאגט דארט די משנה אז מען מעג נעמען א נבילה געבן פאר כלבים טייטש דער סתם משנה פסקנט כשיטת ר' שמעון, און במילא, זאגט ר' נחמן, זעהן מיר אז די הלכה ביי הלכות שבת איז די הלכה ווי ר' שמעון, פארדעם מוקים לה לבית הילל כר' שמעון, דערפאר האט טאקע ר' נחמן גורס געווען ביי שבת, טאקע ביי די משנה פון די שאלאכץ מיט די ביינער, האט ער גורס געווען אז בית הילל האלט ווי ר' שמעון, ווייל די הלכה איז דאך אויך ווי די בית הלל, די הלכה ווי ר' שמעון, מוז מען זאגן אז בית הלל האט געהאלטן כשיטת ר' שמעון. אבל גבי יום טוב, אבער ס'דא א משנה אין יום טוב, דסתם לן תנא כר' יהודה, ווי דא א סתם משנה ווי ר' יהודה, דתנן, מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דא ביי אונז אין ביעה דף ל"א, אין מבקעין עצים מן הקורות, מען טאר נישט האקן א באלקן, א מענטש האט א שטוב, ס'דא א באלקן וואס האלט אונטער די שטוב, טאר מען נישט צוהאקן די באלקן אויף צו נוצן די האלץ אויף אנצינדן א פייער, און די זעלבע זאך ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, טאמער ס'איז געווען א באלקן, די באלקן האט זיך אליין צובראכן, קען מען נישט נעמען די שטיקלעך און נוצן אנצינדן א פייער, יעצט פארוואס נישט? בעצם וואס איז די פראבלעם? מען נעמט האלץ און צינדט אן א פייער, נאר וואס דען? מוז מען זאגן די משנה גייט כשיטת רבי יודא, אז מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא, ווען בין השמשות איז אריינגעקומען איז דאס נאך געווען א באלקן איז געווען מוקצה, בלייבט עס יעצט אויך מוקצה, און מילא זעהן מיר א סתם משנה כרבי יודא, פארדעם טאקע ר' נחמן, מוקים לה לבית הילל כרבי יודא, זעצט אריין דא ביי אונז די בית הילל כשיטת רבי יודא, ווייל די הלכה איז דאך ווי די בית הילל, די הלכה איז ווי רבי יודא, דארף מען איינזעצן די בית הילל כרבי יודא. פרעגט אונז די גמרא, וואס איז טאקע דער טעם דערפון? מכדי מאן סתמיה למתניתין? ווער האט געמאכט די אלע סתם משנה'ס? רבי! רבי האט דאך מסדר געווען די משניות און ווי מ'האט פריערט אויסגערעדט אז רבי האט געוואלט סתם משנה'ס מ'זאל וויסן די הלכה איז ווי דעם, אויב אזוי פארוואס טאקע מאי שנא בשבת דסתם לן כרב שמעון און מאי שנא ביום טוב דסתם לן כרב יודא? פארוואס טאקע האט רבי גע'פסק'נט ביי שבת כרב שמעון און ביי יום טוב ווי רב יודא? ענטפערט די גמרא, אמרי שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי בה, סתם לן כר' שמעון דמיקל. סב שבת איז דאך סתם אזוי מער חומרה'דיג פון יום טוב, אפילו מלאכת אוכל נפש איז אויך אסור, און דערפאר אז ס'איז חומרה'דיג פעלט נישט אויס צו מאכן מער גזירות, דערפאר לגבי שבת האט רבי גע'פסק'נט כר' שמעון, וואס ר' שמעון איז מיקל, מה שאין כן יום טוב דקיל, יום טוב איז מער קיל'דיג פון שבת, ווייל מ'מעג דאך טון מלאכת אוכל נפש, אויב אזוי ואתי לזלזולי ביה, קענען מענטשן מזלזל זיין אין מוקצה, סתם לן כרבי יודא דמחמיר. דערפאר האט רבי געפסקנט ביי יום טוב ווי רבי יודא וואס רבי יודא איז מחמיר איז דאס די תירוץ פון רבי נחמן ביי אונזער משנה פרעגט אונז די גמרא במאי אוקימתא וויאזוי האט רבי נחמן יעצט איינגעזעצט אונזער משנה בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ומשום מוקצה וואס טייטש מ'רעדט דא פון א תרנגולת וואס עומדת לגדל ביצים און די שאלה איז ביי די איי צו ס'איז דא ביי דעם א פראבלעם פון מוקצה פון נולד צו נישט אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי אדמיפלגי בביעה

נולד איז א גרויסע חידוש אז ר' שמעון און די בית שמאי האלטן אז דאס איז אויך מותר, דערפאר האט די משנה ענדערש איינגעזעצט די מחלוקת ביים איי, אז אפילו ביים איי זאגן די בית שמאי אז מען מעג דאס עסן עס איז נישט דא קיין פראבלעם פון נולד, איי פרעגט די גמרא, וליפלגי בתרנגולת, להודיעך כוחן דבית הלל דבמוקצה אסרי, זאג פארקערט, זאלסטו איינזעצן די משנה ביים תרנגולת נישט ביים איי די מחלוקת איז ביים תרנגולת, כדי די משנה זאל אונז קומען לאזן הערן אז אפילו ביים תרנגולת האלטן די בית הלל אז מוקצה איז א פראבלעם ווייל די בית הלל האלטן כשיטת ר' יהודה, איי זאגט די גמרא אז מיר וועלן ענטפערן אויף דעם, וכי תימא, כח דהיתירא עדיף, אונז ווייס מיר איבעראל אז די כח ההיתר איז שטערקער און מער וויכטיג צו וויסן ווי א כח האיסור, אסר'ן קען יעדער, איינער וואס קען נישט הלכה קען אויך אסר'ן, מתיר צו זיין דארף מען האבן א מקור, מתיר זיין איז סאך א גרעסערע זאך, מילא פארדעם כאפט אן ענדערש די משנה די ציור פון אן איי, נישט פון די תרנגולת אליין, ווייל די בית שמאי איז דאך א כח דהיתירא, מילא וויל די משנה ענדערש לאזן הערן די חידוש פון די בית שמאי ווי איידער די חומרא פון די בית הלל, זאגט די גמרא אבער דאס איז אויך נישט קיין תירוץ, ווייל ונפלוג בתרוייהו וואס איז די פראבלעם, זאג ביי ביידע, די משנה וואלט געדארפט זאגן, תרנגולת העומדת לגדל ביצים, היא וביצתה, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל, אז די מחלוקת איז ביי ביידע ביי היא וביצתה, און מילא פארוואס טאקע זעצט נישט אזוי איין די משנה, און במילא פאלט אוועק ר' נחמנ'ס תירוץ, אלא אמר רבה זאגט רבה א צווייטע תירוץ ביי אונזער משנה אינגאנצן, זאגט רבה לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה, מען רעדט דא פון א תרנגולת העומדת לאכילה, און במילא די תרנגולת איז נישט מוקצה, און די איי איז אויך נישט מוקצה, און די זעלבע זאך נולד ווי מען האט געשמועסט איז אויך נישט שייך דא, ווייל ס'אוכלא דאפרת. איי אויב אזוי וואס איז די טעם פון די בית הלל אז זיי לאזן נישט עסן דעם איי? זאגט רבה, ווייל וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן, דא רעדט מען נישט פון סתם א יום טוב, דא רעדט מען פון א יום טוב וואס געפאלט נאך שבת, ומשום הכנה, און די בית הלל האלטן אז ס'איז דא דא א פראבלעם פון הכנה, דאס ווערט גערופן אין גאנץ ש"ס הכנה דרבה, רבה דא מחדש א מורא'דיגע דין, אז יעדע זאך, וואס מען דארף אים צוגרייטן, וואס מען קען אים נישט נוצן אזוי ווי ס'איז נאר עס דארף האבן א הכנה, הייסט די זאך מוקצה, ווי לאנג כ'האב עס נישט צוגעגרייט פאר שבת פאר יום טוב און דווקא אין א וואכן טאג, וואס טייטש טאמער דו ווילסט נוצן א זאך וואס מען דארף צוגרייטן, מוזט עס צוגרייטן אין א וואכן טאג פאר שבת, כדי זאלסט עס קענען נוצן שבת, אין א וואכן טאג פאר יום טוב, כדי זאלסט עס קענען נוצן יום טוב, און אז נישט איז דאס מוקצה, און ממילא וקסבר רבה, רבה האלט כל ביצה דמתילדא האידנא, מאתמול גמרה לה, רבה האלט יעדע איי וואס א הינדל לייגט היינט איז א סימן אז נעכטן איז דאס גרייט געווארן, ס'ווערט גרייט היינט, מארגן לייגט עס די הינדל, אזוי גייט אייער, און ממילא זאגט רבה, דא די איי, וואס די איי איז געבוירן געווארן יום טוב, און די יום טוב רעדט מען דאך אז די יום טוב איז זונטאג אזוי ווי מ'האט געשמועסט, קומט אויס ווען איז די איי גרייט געווארן? ס'איז גרייט געווארן נעכטן שבת, און אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט רבה האלט אז דאס איז מוקצה ווי לאנג מ'גרייט עס נישט צו אין א וואכן טאג, און מילא דאס האט זיך צוגעגרייט די איי איז צוגעגרייט געווארן שבת, און דערפאר האלטן די בית הלל אז די איי איז מוקצה, ס'נישט שייך ביי דעם אוכלא דאפרת, פארוואס? ווייל ס'איז צוגעגרייט געווארן אין א שבת טאג, און רבה לערנט פון א פסוק אז דאס איז מוקצה ורבה לטעמיה רבה גייט דא כשיטתו, דאמר רבה, וואס רבה דרשנ'ט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק ביי די מן, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, וואס מ'קען נישט זאגן אז די תורה זאגט פאר כלל ישראל מ'זאל צוגרייטן די מן פאר שבת, ווייל ס'שטייט זיך שוין אין פסוק אשר תאפו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ממילא וואס זאגט אונז די פסוק? די פסוק זאגט אונז אז והיה ביום השישי, און ווי רש"י זאגט רוב פרייטאג'ס זענען וואכן טאג, און ממילא דארף זיין והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, מ'דארף צוגרייטן יעדע זאך אין א וואכן טאג, חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, מען דארף צוגרייטן א וואכן טאג פאר שבת אדער א וואכן טאג פאר יום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב, אבער צוגרייטן א זאך שבת אדער יום טוב פאר א אנדערע שבת, טייטש שבת פאר יום טוב און יום טוב פאר שבת, דאס טאר מען נישט, און ממילא פאר דעם טאקע די איי וואס די איי איז צוגעגרייט געווארן און צוגעענדיגט געווארן נעכטן שבת קען מען דאס נישט נוצן לויט די בית הלל היינט ווייל ס'איז מוקצה. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי פון רבה אלא מעתה, יום טוב בעלמא תשתרי, שוין האסט מסביר געווען ווען יום טוב געפאלט זונטאג איז דא א פראבלעם פון הכנה, אבער סתם אזא יום טוב, וואס סתם א יום טוב וואס געפאלט אינמיטן וואך, פשט נעכטן איז געווען א וואכן טאג, די איי איז גרייט געווארן אין א וואכן טאג, זאל מען עס טאקע מעגן עסן יום טוב, און פון די משנה איז משמע אז די בית הלל לאזן קיינמאל נישט עסן א איי וואס איז געבוירן געווארן יום טוב, ענטפערט רבה, גזירה משום יום טוב אחר שבת, ס'טייטש טאקע ס'א גזירה אלץ יום טוב וואס געפאלט נאך שבת, יעדע יום טוב טאר מען נישט עסן א גזירה אלץ יום טוב וואס געפאלט זונטאג, איי פרעגט אביי, שבת דעלמא תשתרי, יום טוב האסטו מסביר געווען, אבער וואס טוט זיך סתם א שבת, רוב שבתים געפאלן דאך נישט נאך א יום טוב, איז שבת א איי וואס איז געבוירן שבת זאל מען מעגן עסן, רויערהייט פארשטייט זיך אבער מ'זאל עס מעגן עסן, ענפערט רבה ניין, גזירה משום שבת אחר יום טוב, ס'איז אויך דא א גזירה אז שבת וועט געפאלן נאך יום טוב, און דערפאר טאר מען קיין איין שבת נישט עסן אזא איי, פרעגט די גמרא, ומי גזרינן, מאכט מען דען אזעלכע סארט גזירות, האבן די חכמים דען מחמיר געווען צו גוזר זיין אויף אן איי, טאמער ווייל היות שבת קען געפאלן נאך יום טוב, יום טוב קען געפאלן נאך שבת, פארדעם טאר מען נישט, אלץ הכנה, והא תניא מ'האט געלערנט א ברייתא, די ברייתא זאגט, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, טאמער איינער האט גע'שחט'ן א תרנגולת, און געטראפן אין די קישקעס פון די תרנגולת, גרייטע אייער, מותרות לאכלן ביום טוב, מעג מען דאס עסן יום טוב, און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא, ואם איתא, טאמער ביסט גערעכט, אז מ'איז גוזר א גזירה, חז"ל האבן גוזר געווען גזירות, פארוואס אלס חשש טאמער מען וועט עסן אן איי באופן פון הכנה ליגזר משום הנך דמתילדן ביומיהן, וואס טייטש זאלסטו גוזר זיין אויף די אייער וואס דו טרעפסט אין דעם הינדל, א גזירה טאמער א מענטש וועט זעהן א מענטש קען צוקוקן קוק דער איד עסט אייער וואס ער האט היינט געטראפן, איז דער צווייטער איד אן עם הארץ וועט אהיים גיין ער וועט אויך עסן אייער וואס א הינדל האט געלייגט, וואס דאס טאר מען נישט, איך מיין פארוואס טאקע מען איז נישט גוזר אויף די אייער וואס מען האט געטראפן אינעם הינדל, און רש"י רעדט אויס בעצם אז לכאורה וואלט א מענטש געקענט דא פרעגן אז דאס איז א גזירה לגזירה, פארוואס פארוואס ביסטו גוזר? ביסט גוזר אז טארסט נישט עסן א איי וואס דו האסט געטראפן אין א געשאכטענע הינדל, א גזירה טאמער א צווייטער וועט עס צוזעהן און ער וועט נעמען סתם א איי וואס א הינדל האט געלייגט, און די גאנצע זאך וואס ס'איז דא א פראבלעם צו עסן א איי וואס א הינדל האט געלייגט איז אויך בעצם א גזירה, ווייל סתם אזוי א שבת און א יום טוב איז דאס נישט קיין פראבלעם, נאר די גאנצע זאך איז א גזירה אז ווען שבת געפאלט נאך יום טוב, אדער ווען יום טוב געפאלט זונטאג, דעמאלטס איז א פראבלעם, ממילא איז עס א גזירה לגזירה, און מען מאכט נישט קיין גזירה לגזירה ווי מען וועט באלד זעהן אין די גמרא, רשי ברענגט דא די פסוק, שטייט אין פסוק ושמרתם את משמרתי וואס חזל דרש'ן פון דעם אז מען דארף מאכן א משמרת מען דארף מאכן גזירות אבער מען מאכט נישט משמרת למשמרת א גזירה אויף א גזירה מאכט מען נישט על כל פנים אויב אזוי וואס איז פשט דא זאגט רשי אז די אמת'ע פשט דא איז אז די ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז איינער וואס שעכט א תרנגולת מעג עסן די אייער וואס ליגט אין די קישקעס דאס איז געזאגט געווארן ביי יעדע יום טוב אפילו א יום טוב וואס געפאלט זונטאג און מילא פון דאס רעדט מען טאקע וואס טייטש די ברייתא זאגט אונז אז טאמער איינער שעכט א תרנגולת אין א יום טוב וואס געפאלט זונטאג און ער טרעפט אייער אין די קישקעס זאגט די ברייתא מען מעג עסן די אייער און אויף דעם קען מען פרעגן אז א צווייטער מענטש וועט עס צוזעהן ער וועט אהיים גיין און ער וועט עסן אן איי וואס א תרנגולת האט געלייגט אויף א געהעריגע אופן וואס דא איז שוין נישט קיין גזירה צו עסן די איי דא איז שוין די איי וואס ער גייט דא עסן ממש א דאורייתא ווי רבה האט געזאגט ווייל דא פעלט אין די הכנה ווייל די איי איז שוין באשאפן געווארן נעכטן די איי איז באשאפן געווארן שבת, און מילא פאר דעם, פרעגט די גמרא פארוואס טאקע די ברייתא איז נישט גוזר, ביי איינער וואס שעכט א תרנגולת און טרעפט אייער אינעווייניג. אמר ליה, ענטפערט רבה קענסט מיר נישט פרעגן א קשיא פון די ברייתא, ווייל ביצים גמורות במעי אמן, מילתא דלא שכיחא היא, ס'איז נישט קיין מילתא דשכיחא, און מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן, א זאך וואס איז נישט שכיח, האבן חזל נישט געמאכט קיין גזירה און דערפאר מעג מען עסן אזא סארט איי, אבער בדרך כלל א נארמאלע איי טאר מען נישט עסן אפילו סתם א יום טוב און סתם א שבת, א גזירה טאמער מ'וועט עס עסן שבת געפאלט נאך יום טוב אדער יום טוב וואס געפאלט נאך שבת, וואס דעמאלטס איז ממש דא א דאורייתא א פראבלעם פון הכנה, זאגט אונז די גמרא דאס איז די תירוץ פון רבה. רב יוסף אמר א דריטע תירוץ מסביר צו זיין די מחלוקת בית שמאי בית הלל ביי אונזער משנה, זאגט רב יוסף גזירה משום פירות הנושרין, ס'טייטש דא א דין אז פירות וואס פאלט אראפ פון א בוים טאר מען עס נישט עסן שבת און יום טוב טאמער ס'איז אראפגעפאלן שבת און יום טוב און ממילא זאגן די בית הלל אז די זעלבע זאך אן איי וואס קומט ארויס פון אן עוף איז אויך אזא בחינה אזוי ווי עס איז נפרד געווארן פונעם עוף אזוי ווי א פירא איז אראפגעקומען פון א בוים און דערפאר אלס די זעלבע גזירה טאר מען נישט עסן די איי אמר ליה אביי פרעגט אבער אביי אויף ר' יוסף פירות הנושרין טעמא מאי וואס איז טאקע דער טעם אז מען טאר נישט עסן פירות אראפגעפאלן פון בוים גזירה שמא יעלה ויתלוש א גזירה טאמער איינער וועט ארויפקריכן אויפן בוים און תולש זיין פירות בידיים, וואס דאס טאר מען נישט, דערפאר טאר מען אפילו נישט אליין אראפגעפאלן, אויב אזוי היא גופא גזירה, די גאנצע זאך אז מען טאר נישט עסן פירות תלושין איז דאך א גזירה, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה, קען מען דען מאכן א גזירה לגזירה, מען מאכט דאך נישט אזא זאך, ענטפערט די גמרא, ענטפערט רב יוסף ס'טייטש, כולה חדא גזירה היא, ס'טייטש ס'איז נישט אמת, דו קוקסט עס אן א גזירה לגזירה, ס'איז נישט אזוי, נאר אלעס איז איין גזירה, ס'טייטש חזל האבן געמאכט א גזירה, אז היות וואס מען האט גוזר געווען מען האט נישט געוואלט א מענטש זאל ארויפקריכן אויף א בוים תולש זיין פירות, דערפאר האט מען גוזר געווען אויף יעדע זאך וואס איז נושר פון זיך וואס פאלט אליין אראפ, וואס ליגט אין די גזירה, סיי פירות וואס פאלן אראפ פון א בוים, און סיי אן איי וואס פאלט ארויס פון א תרנגולת. ר' יצחק אמר, רבי יצחק זאגט א פערדע תירוץ מסביר צו זיין די בית הלל פון אונזער משנה, אז גזירה משום משקין שזבו, וואס טייטש די דין איז אז טאמער א מענטש זאמלט צאם פירות שבת אדער יום טוב און ס'קומט ארויס זאפט, די דזשוס פון די פירות רינט ארויס פון זיך, טאר מען דאס נישט טרינקען שבת און יום טוב, און ממילא זאגט רבי יצחק די זעלבע זאך די איי וואס קומט ארויס פון דעם תרנגולת, אויך א בחינה פון משקין שזבו, און דערפאר טאקע זאגן די בית הלל אז מען איז גוזר א גזירה מען טאר דאס נישט עסן, פארשטייט זיך די בית שמאי האלט נישט פון די גזירה, אמר ליה אביי פרעגט אבער אביי צו רבי יצחק, משקין שזבו טעמא מאי, גזירה שמא יסחוט, דאס הייסט פארוואס טאקע טאר מען נישט טרינקען שבת און יום טוב משקין שזבו, ווייל ס'איז דא א גזירה א מענטש וועט טרינקען די זאפט וואס קומט אליין ארויס, איז מארגן עט ער ממש אויסקוועטשן פירות ארויסנעמען פון דעם זאפט, וואס דאס טאר מען נישט. ס'איז א מלאכה פון דש, וואס דש, זאגט רש"י פארוואס איז סחיטה א תולדה פון דש, ווייל דש איז מ'נעמט ארויס די ווייצל פון די שאלאכץ, די זעלבע זאך ביי דש מ'נעמט ארויס די זאפט פון דעם פירות, על כל פנים, די גאנצע זאך איז א גזירה, היא גופא גזירה, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה, מ'קען דאך אזוינס נישט טון, ענטפערט די גמרא, די זעלבע תירוץ פון פריערט, כולה חדא גזירה, ס'טייטש ס'איז אלץ איין גרויסע גזירה, חז"ל האבן נישט געוואלט א מענטש זאל קוועטשן פירות, דערפאר האבן זיי גוזר געווען אויף יעדע זאך וואס קומט ארויס פון זיך, וואס ליגט אויך אין דעם סיי משקין שזבו, און סיי לויט די בית הלל, א ביצה שנולדה ביום טוב.